בעזרת השם יתברך, מסכת ביצה, דף לד מ'הייבמער אן דף לג עמוד ב' אונטן ביי די צוויי פינטלעך, ואין מלבנין את הרעפים, איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה, ואין מלבנין את הרעפים לצלות בהן, אז מ'טאר נישט אנהייצן די רעפים, האמער געזען דאס איז די שטיקלעך חרס וואס מ'פלעגט נוצן צוצודעקן א דאך אמאל, איז מען טאר דאס נישט אנהייצן כדי צו בראטן אויף דעם, זאגט יעצט די גמרא, מאי קא עביד, וואס איז די פראבלעם אנצוהייצן די רעפים כדי צו בראטן אויף דעם, ס'איז דאך יום טוב, מען מעג דאך מאכן מלאכת אוכל נפש, ענטפערט די גמרא, צוויי תירוצים, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, הכא ברעפים חדשים עסקינן, וואס טייטש אין הכא נמי, אלטע רעפים? מעג מען אנהייצן מען מעג בראטן אויף דעם פארוואס נישט דא רעדט מען אבער פון נייע רעפים רעפים וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט מלבן געווען מ'האט קיינמאל נישט געמאכט אזוי הייס ליבון איז טייטש אז מ'מאכט עס אזוי מין הייס אז ס'ווערט ממש ווייס פאר היץ מ'האט עס קיינמאל נישט געמאכט מיט די רעפים און במילא מפני שצריך לבדקן נישט אלע רעפים ווען מ'הייצט זיי אן קענען זיי דערהייבן די היץ און במילא אז מ'האט נאך נישט בודק געווען צו די רעפים קענען דערהייבן די היץ צו נישט קען זיין מ'עט עס אנהייצן און מ'עט געוואויר ווערן אז ס'קען נישט דערהייבן די היץ ס'עט צעפלאצט ווערן קומט אויס אז די גאנצע טרחה וואס מען האט דא געמאכט און די גאנצע אנהייצעניש וואס מען האט דא אנגעהייצט איז געווען פאר גארנישט, קומט אויס אז מען האט זיך סתם מטריח געווען יום טוב אויף א זאך וואס מען קען נישט צום סוף נוצן וואס דאס טאר מען נישט טון, און דערפאר זאגט אונז די משנה אז רעפים וואס מען האט נאך קיינמאל נישט אנגעהייצט טאר מען נישט די ערשטע מאל אנהייצן מלבן זיין יום טוב, ואמרי לה. און ס'איז דא וואס זאגן אז נישט דאס איז געווען די טעם וואס רבי יוחנן האט מסביר געווען פארוואס מען טאר נישט אנהייצן די רעפים, וואס טייטש אוודאי רעדט מען טאקע פון נייע רעפים, אבער די נקודה איז נישט אז מען האט מורא ס'וועט צופלאצט ווערן, נאר וואס דען די נקודה איז מפני שצריך לחסמן וואס טייטש די רעפים דארף מען פארהארטעווען ס'ווערט נישט הארט אינגאנצן פאר מ'הייצט עס נישט אן פאר מ'איז דאס נישט מלבן און ממילא פאר דעם זאגט אונז די משנה מ'טאר עס טאקע נישט אנהייצן ווייל מיטן אנהייצן מאכט מען דאס הארט און מ'ענדיגט עס צו אזוי וואס דאס איז א ענין פון מכה בפטיש פון עשיית כלי דערפאר טאר מען דאס נישט טון יום טוב זאגט יעצט די גמרא תנן התם מ'האמער געלערנט א משנה די משנה זאגט אין חולין אזוי, דרסה, טאמער איינער האט צוטרויטן א עוף מיט די פיס, א פייגל, או שטרפה בכותל, אדער טאמער איינער נעמט א פייגל און ווארפט עס אריין אין וואנט מיט די גאנצע כח, או שרצצתה בהמה, אדער טאמער א בהמה האט געשטויסן א פייגל, ומפרכסת, און דער פייגל ווארפט זיך, וואס טייטש דער פייגל ליגט אויף די ערד, זי קען זיך נאך רוקן, אבער די פייגל קען זיך נישט אויפשטעלן, ושהתה מעת לעת, און ס'איז אריבער פֿיר און צוואַנציק שעה וואס די עוף איז אזוי מפרכס אויף די ערד, און ושחטה נאכדעם נאך די פֿיר און צוואַנציק שעה שעכט מען דאס כשרה, איז די עוף כשר. וואס איז די נקודה דא? איז די נקודה אזוי, דארט אין חולין רעדט דאך די משנה פון א געוויסע סארט טריפה וואס הייסט ריסוק איברים, טייטש ס'איז באקאנט ס'איז דא כל מיני טריפות, כל מיני פעלערס, און פראבלעמען ביי בהמות חיות ועופות, וואס ווען מען טרעפט דאס נאכן שעכטן איז א סימן אז די בעל חי איז א טרייפה, וואס מיינט א טרייפה איז פשט ס'וואלט נישט געקענט לעבן א גאנצע יאר מיט די פעלער, וואס ביי אזא צורה איז עס טרייפה מען טאר דאס נישט עסן. דאס איז נארמאל טרייפות. ס'איז אבער דא איין ספעציעלע סארט טרייפה וואס הייסט ריסוק איברים, וואס פון איין זייט זעט מען דאס נישט, מען קען עס נישט זען אז מ'עט שעכטן א בהמה וואס האט ריסוק איברים מען עפנט עס אויף, זעט מען גארנישט, אבער פון די צווייטע זייט, דאס איז גאר א הארבע סארט טרייפה, וואס טייטש א בהמה וואס האט מיטגעמאכט ריסוק איברים קען נישט דערלעבן א גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה, און במילא, טאקע טאמער א עוף אדער א בעל חי איז מען חושש אז ס'איז אריבער די ריסוק איברים, ס'האט געכאפט א גוטן קלאפ, און מען ווייסט נישט צו ס'איז דא ריסוק איברים צו נישט, וואס טוט מען? א פשוט'ע פאטענט, מען ווארט פֿיר און צוואַנציק שעה, טאמער די בעל חי שטארבט אין די פֿיר און צוואַנציק שעה, איז פשט ס'איז אריבער ריסוק איברים, טאמער אבער ס'דערלעבט די פֿיר און צוואַנציק שעה, איז פשט ריסוק איברים איז דא נישט דא, און במילא פאר דעם זאגט די משנה אז נאך פֿיר און צוואַנציק שעה טאמער מען האט עס געשאכטן איז כשר, פאר פֿיר און צוואַנציק שעה אז מען שעכט עס איז נישט כשר ווייל קען זיין ס'איז אריבער ריסוק איברים, אבער ס'איז אריבער א גאנצע פֿיר און צוואַנציק שעה איז ריסוק איברים איז דאס נישט אריבער, זאגט אבער די גמרא, אמר רב אלעזר בר ינאי משום רב אלעזר בן אנטיגנוס, צריכה בדיקה, ס'טייטש אפילו טאקע מען זאגט נאך פֿיר און צוואַנציק שעה אז ריסוק איברים איז דא נישט געווען, פון דעסט וועגן דארף מען בודק זיין גוט די עוף, זעהן צו ס'איז נישט סתם אזוי א טרייפע, פארוואס ווייל ווי נישט ווי האט עס געכאפט א קלאפ, אזוי זאגט דא ר' אלעזר בר ינאי משום ר' אלעזר בן אנטיגנוס, בעא מיניה ר' ירמי' מר' זירא, יעצט אז אונז ווייסט מיר דאס, פרעגט ר' ירמי' פון ר' זירא אזוי, מהו לשוחטה ביום טוב, וואס איז דער דין צו מען מעג שעכטן אזא סארט עוף יום טוב, וואס איז די שאלה? איז די שאלה איז מי מחזקינן ריעותא ביום טוב או לא? ס'טייטש אזוי, נארמאל א בעל חי וואס מען שעכט יום טוב, מען מעג דאך שעכטן א בעל חי יום טוב צורך אוכל נפש, וואס איז טאמער מען עט שפעטער געוואויר ווערן אז ס'איז א טריפה? נו, פון ווי האט מען געדארפט וויסן? מען האט נישט געדארפט וויסן, מען האט נישט געדארפט חושש זיין, נישט נאר דאס, סתם בעלי חיים זענען בחזקה אז זיי זענען נישט קיין טרייפה, ס'טייטש מעיקר הדין דארף מען זיי בכלל נישט בודק זיין, ממילא אז מ'האט בודק געווען מ'האט געטראפן איז גארנישט געשען, אבער דא ווי נישט ווי די עוף וואס איז אריבער דא א טראומא ס'האט געכאפט א זעץ און ס'איז טאקע אריבער פֿיר און צוואַנציק שעה אבער ר' אלעזר בר ינאי משום ר' אלעזר בן אנטיגנוס זאגט דאך אז ס'צריכה בדיקה מ'דארף עס בודק זיין איז אפשר איז דא גאר א גרויסע חשש אז טאקע ווען מ'עט עס בודק זיין עט מען זעהן ס'א טריפה, קומט אויס אז ס'עט נתברר ווערן אז די גאנצע שחיטה וואס מ'האט עס גע'שחט'ן איז נישט געווען לצורך אוכל נפש ווייל מ'עט נישט קענען עסן די עוף, איז די שאלה איז טאקע צו אזא סארט עוף מעג מען שעכטן יום טוב צו נישט, אמר ליה, האט רב זירא געענטפערט צו רב ירמי', תנינא, כ'עט דיר א ראיה ברענגען פון אונזער משנה אז מ'טאר נישט שעכטן אזא סארט עוף, פארוואס? ווייל ביי אונזער משנה שטייט דאך אין מלבנין את הרעפים לצלות בהן אז מ'טאר נישט אנהייצן די רעפים, והוינן בה מאי קא עביד, מען האט דאך געזען די סוגיא האט זיך אנגעהויבן פארוואס נישט, ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אז הכא ברעפים חדשים עסקינן, מפני שצריך לבדקן, וואס דאס איז געווען די ערשטע פשט די ערשטע טעם פון רבי יוחנן, אז וואס איז די טעם פארוואס מען טאר נישט, ווייל היות וואס דא רעדט מען פון נייע רעפים, און ס'קען זיין ווען מען וועט עס אנהייצן עט די רעפים פלאצן, ס'עט נישט קענען דערהייבן די היץ, און ממילא טאר מען עס אינגאנצן נישט אנהייצן, איי לכאורה, וואס טייטש טאמער ס'עט פלאצן, למעשה זאל מען בודק זיין זאל מען עס אנהייצן טאמער ס'עט פלאצן וועט פלאצן, נאר וואס דען זעט מען דא אז מען איז חושש יום טוב, אויף די ריעותא, אז ניין, אז היות וואס מ'האט עס קיינמאל נישט בודק געווען איז דא א געוויסע ריעותא, און ממילא פארדעם טאר מען עס אינגאנצן נישט צורירן, איז די זעלבע זאך, זאגט רב זירא עט זיין ביי דעם עוף, ס'דא א ריעותא ס'האט געכאפט א קלאפ, און ממילא יום טוב טאר מען דאס נישט שעכטן, ווייל קען זיין ווען מ'עט'ס בודק זיין העט מען זען טאקע אז ס'איז א טריפה, אמר ליה, זאגט רבי ירמי' צוריק צו רב זירא, ניין ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל אנן מפני שצריך לחסמן מתנינן ליה, אזוי ווי אונז האבן מיר פריערט געזען די צווייטע תירוץ פון רבי יוחנן, ס'טייטש ער האט געלערנט פשט אין משנה אז די סיבה וואס מען טאר נישט אנהייצן די רעפים איז נישט ווייל מ'איז חושש ס'עט פלאצן נאר ווייל טאקע פאר מ'הייצט עס נישט אן איז עס נישט אינגאנצן הארט און במילא ווען מ'הייצט עס אן ענדיגט מען דא צו די כלי ס'איז א מכה בפטיש וואס ביי עוף איז דאס אוודאי נישט שייך און ממילא אויב אזוי וועט אויסקומען אז קען זיין די עוף מעג מען יא שעכטן יום טוב זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא די ברייתא רעכנט דא אויס וואס וועט זיין טאמער אפאר מענטשן צוזאמען יעדער איינער טוט א אנדערע מלאכה אלעס כדי אנצוקומען זאל געקאכט ווערן א טאפ ס'טייטש אזוי דא רעדט מען שבת און אחד מביא את האור איין איד ברענגט פייער ער ברענגט קוילן קאכעדיגע קוילן ער ברענגט עס צו א געוויסע פלאץ און ווען מ'גייט אזוי מיט קוילן בלאזט א ווינט איז דא א איסור פון הבערה די מלאכה פון הבערה ואחד מביא את העצים א צווייטע איד ברענגט העלצער, ער ווארפט אריין די העלצער אין די פייער, אויך א מלאכה פון הבערה, ואחד שופת את הקדירה, און נאך א איד נעמט א ליידיגע טאפ און לייגט עס ארויף אויף די פייער, וואס איז די פראבלעם דא, עמיר באלד זען די גמרא, ווייטער ואחד מביא את המים, א אנדערע איד ברענגט וואסער גיסט עס אריין די טאפ, איז די איסור פון בישול, ואחד נותן בתוכה תבלין, איינער לייגט אריין תבלינים, ספייסעס, אין דעם טאפ, אויך די איסור פון בישול. ואחד מגיס, און אן אנדערער מישט אויס די טאפ, אויך א פראבלעם פון בישול. איז כולן חייבין, דארף יעדער ברענגען א חטאת, די אלע אידן דארפן ברענגען א חטאת, ווייל יעדער האט דא געהאט א שייכות מיט עפעס א מלאכה. פרעגט די גמרא, והתניא פון א ברייתא, אין אן אנדערע ברייתא האט מען געזען, אז אחרון חייב וכולן פטורין, אז נאר דער לעצטער איז חייב, אלע אנדערע זענען פטור. און אויף דעם ענטפערט די גמרא די סתירה לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה פארוואס? ווייל הא דאייתי אור מעיקרא, הא דאייתי אור לבסוף, ס'טייטש די ברייתא וואס האט אויסגערעכנט די אלע מלאכות, רעדט זיך טאקע אז מ'האט געברענגט פייער פון אנהייב, און ממילא, די איד וואס האט געברענגט די פייער האט עובר געווען אויף הבערה, די איד וואס האט אריינגעלייגט העלצער האט עובר געווען אויף הבערה, די איד וואס האט אריינגעגאסן וואסער האט עובר געווען אויף בישול, די איד וואס האט אריינגעלייגט תבלינים וואס האט מגיס געווען עובר געווען אויף בישול, פארוואס? ווייל אלעס איז געשען נאכדעם וואס ס'איז געווען דארט א פייער, מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט אז נאר אחרון חייב, רעדט זיך טאקע אז די פייער איז אנגעקומען צום סוף. ס'טייטש קודם האט א איד געברענגט העלצער אן קיין פייער אראפגעלייגט, דאס איז נאכנישט קיין מלאכה, א צווייטע איד האט ארויפגעלייגט א טאפ, א דריטע האט אריינגעגאסן וואסער, א פערטע האט געלייגט תבלינים, א פיפטע האט געמישט, נאר נאכדעם האט איינער געברענגט פייער, דעמאלטס פארשטייט זיך נאר דער לעצטער מחויב א חטאת. פרעגט עס אבער די גמרא, בשלמא כולהו קא עבדי מעשה, איך פארשטיי ביי די ציור טאקע וואס מ'האט געברענגט פייער פון אנפאנג ביי די ערשטע ברייתא, פארשטיי איך פארוואס יעדער איז חייב א חטאת ווייל יעדער האט עובר געווען אויף א מלאכה, אלא שופת את הקדירה, מאי קא עביד, אבער דער וואס ברענגט א ליידיגע טאפ און לייגט עס ארויף אויפן פייער, וואסערע מלאכה האט ער עובר געווען? ענטפערט די גמרא, אמר ר' שמעון בן לקיש, הכא בקדירה חדשה עסקינן, דא רעדט מען טאקע פון א נייע טאפ, ומשום ליבון רעפים נגעו בה, און די זעלבע טעם וואס מ'האט געזען ליבון רעפים אנהייצן די רעפים וואס מ'האט געזען לויט די צווייטע פשט פון ר' יוחנן, אז ס'איז א מכה בפטיש, דא אויך, אז מען לייגט די טאפ די ערשטע מאל אויף די פייער ווערט עס פארהארטעוועט, און דאס איז דא די איסור פון מכה בפטיש, און פאר דעם איז דער איד מחויב א חטאת. זאגט עס די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, תנור וכירים חדשים, א נייע תנור צו א נייע כירים, רש"י זאגט כל שכן האלטע, איז הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר, ס'טייטש שבת, מען טאר טאקע נישט באקן אין א אויוון אין א תנור וכירים, אבער פון דעסטוועגן, יעדע כלי שמלאכתו לאיסור איז מותר זיך צו באנוצן מיט דעם לצורך גופו לצורך מקומו, און מילא טאמער מען וויל זיך באנוצן מיט די תנור מיט די כירים צו האלטן אין דעם אנדערע מיני זאכן וואס איז נישט קיין מלאכה מעג מען אוודאי דאס טון שבת, אבל אין סכין אותן בשמן, מען טאר עס נישט פארשמירן מיט אויל, ואין טשין אותן במטלית, מען טאר עס נישט גלאט מאכן מיט א שמאטע, פארוואס ביידע איז א פראבלעם, אלץ מכה בפטיש אלץ עשיית כלי, ואין מפיגין אותן בצונן כדי לחסמן, מען טאר עס נישט אנגיסן מיט קאלט וואסער דאס צו פארהארטעווען, ס'טייטש סדר געווען א אויוון האט מען קודם גאר שטארק אנגעהייצט און נאכדעם האט מען עס אנגעגאסן מיט קאלט וואסער אזוי איז געווארן הארט איז דאס טאר מען אויך נישט טון אלס מכה בפטיש ואם בשביל לאפות הרי זה מותר ס'טייטש יום טוב טאמער למשל מען וויל באקן אין א אויוון און די אויוון ווערט גאר הייס ס'איז צו הייס ס'גייט פארברענען דאס ליגט אינעווייניג מילא גיסט מען אויף דעם קאלט וואסער כדי צו ראטעווען די מאכלים וואס ליגן אינעווייניג דאס אפילו טאקע דער אויוון ווערט פארהארטעוועט, אבער מען טוט דאך עס נישט פאר די אויוון, מען טוט עס פאר די אוכל נפש וואס ליגט אינעווייניג, און אוכל נפש מעג מען דאך טון יום טוב. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מולגין את הראש ואת הרגליים, טאמער איינער האט גע'שחט'ן א בהמה יום טוב, מעג מען אפשווענקען די קאפ און די פיס מיט הייס וואסער, פארוואס איז אלס אוכל נפש, ומהבהבין אותם באור, זעלבע זאך מעג נעמען די קאפ און די פיס אריינלייגן אין פייער כדי די הארעלעך אויף דעם זאלן זיך פארברענען, פארוואס דאס הייסט אויך אוכל נפש, אבל אבער, אין טופלין אותם בחרסית ולא באדמה ולא בסיד, מען טאר נישט פארשמירן די קאפ און די פיס מיט חרסית אדמה און סיד, איז כל מיני קאלעך מיט ערד וואס מען פלעגט שמירן אויף די פעל פון די בהמה די האר זאל אראפקומען, דאס טאר מען נישט פארוואס ווייל דאס איז געווען די דרך פון מעבדי עור, מענטשן וואס פלעגן אויסארבעטן די פעל, זיי פלעגן זיך מיט דעם באנוצן,

תולש איז נאר ווען ס'איז מחובר לקרקע, פון דעסט וועגן שטייט אין די ברייתא מ'טאר נישט ניצן א שערל אפצושניידן די בלעטעלעך פון ירקות וואס די בלעטעלעך זענען פארשימלט, פארוואס ווייל אז מ'ניצט א שערל, א שערל פלעגט מען ניצן טאקע אויף תולש צו זיין, אויף אפצושניידן ירקות פון די ערד, מילא מענטשן עלן מיינען אז ער באנוצט זיך מיט די שערל כדי אפצושניידן ירקות כדי תולש צו זיין, וואס דאס איז א מלאכה דערפאר טאר מען נישט, אבל מתקנין את הקונדס ואת העכביות, רשי זאגט דאס איז מיני ירקות וואס איז זייער שווער צוצוגרייטן, ס'איז א גרויסע טרחה, פון דעסט וועגן לצורך יום טוב לצורך אוכל נפש מעג מען און מסיקין ואופין בפורני פורני דאס איז א ריזיגע אויוון מעג מען זיך באנוצן מיט דעם יום טוב טאמער איינער דארף קאכן א גרויסע סעודה אפילו טאקע עס איז א גרויסע טרחה מעג מען דאס נוצן און מחמין חמין באנטיכי מען מעג אויך נוצן אנטיכי דאס איז אזא סארט כלי וואס מען פלעגט אנהייצן מיט דעם וואסער וואס האט געהאלטן די וואסער הייס אויף א לאנגע צייט מילא אפשר וואלט געווען א חשש אז מענטשן זאלן מיינען דער מענטש הייצט אן די וואסער אויף נאך יום טוב פארדעם הייצט ער עס אן דווקא אין די כלי, איז מען נישט חושש אויף דעם זאגט די ברייתא, מען מעג אנהייצן מיט די כלי, ואין אופין בפורני חדשה, אבער אין א אויוון אין א נייע אויוון טאר מען זיך אין דעם נישט באנוצן פארוואס, שמא תפחת, ווייל ס'קען זיין די ערשטע מאל מען וועט אנצינדען א פייער עט עס צושפאלטן ווערן, ס'עט זיך צעברעכן, און ממילא קומט אויס די גאנצע טרחה איז געווען שלא לצורך, דערפאר טאר מען נישט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין נופחין במפוח, מען טאר נישט בלאזן אויפן פייער מיט א מפוח, איז געווען אזא סארט כלי וואס מען האט געקוועטשט ס'איז ארויסגעקומען פון דעם לופט, און מיט דעם האט מען אזוי אונטערגעצינדן דעם פייער, טאר מען דאס נישט טון יום טוב, רשי זאגט דמיחזי כאומן עושה מלאכה, א אומן באנוצט זיך מיט דעם דערפאר טאר מען נישט, אבער אבל נופחין בשפופרת, שפופרת איז א דינע טוב, אזא צינור, דאס מעג מען נוצן מעג אריינבלאזן אין דעם פארוואס ווייל דאס איז נישט קיין דרך אומן און ווייטער זאגט די ברייתא ואין מתקנין את השפוד ואין מחדדין אותו מען טאר נישט צוגרייטן א שפוד וואס טייטש טאמער ס'איז אויסגעבויגן טאר מען עס נישט גראד מאכן מען טאר נישט שארף מאכן א שפוד וואס מען שטופט אריין אין די בהמה כדי צו בראטן די בהמה דאס טאר מען נישט אין יום טוב רשי זאגט צוויי פשטים אדער פשט ווייל דאס גייט כשיטת חכמים וואס חכמים זענען נישט מתיר מכשירי אוכל נפש, אדער אפילו לויט רבי יהודה וואס איז יא מתיר האבן דאך געזען רבי יהודה איז נאר מתיר א זאך וואס מען האט נישט געקענט טון פאר יום טוב, דאס איז א זאך וואס מען האט געקענט טון פאר יום טוב, און ממילא טאר מען דאס נישט טון יום טוב. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין מפצעין את הקנה לצלות בו מליח, מען טאר נישט אויסשיילן א קנה א שטאנג כדי צו נעמען די שאלאכץ און לייגן אונטער פיש די פיש זאל זיך נישט פארברענען פונעם פייער, פארוואס האט מען שוין געזען, ווייל דאס איז א ענין אז מען איז מתקן א כלי מיט דעם, און ממילא טאר מען נישט מתקן זיין די שאלאכץ פון די קנה, טאר מען דאס נישט טון, אבל אבער זאגט די ברייתא, מפצעין את האגוז במטלית, מען מעג נעמען אגוזים ניס, אריינלייגן אפאר אויף אמאל אין א שמאטע, און אזוי האקן אויף די שמאטע כדי אויפצוברעכן די אגוזים, ואין חוששין שמא תקרע, און מען דארף נישט חושש זיין אז די שמאטע וועט זיך צורייסן, פארוואס, זאגט רשי, ווייל די מלאכה פון קריעה, פון צורייסן, איז נאר קורע על מנת לתפור, אז מען צערייסט כדי מען זאל שפעטער קענען צונייען בעסער, דא אז מען האט דאס נישט אין זינען, וואס טייטש מען צערייסט נישט כדי דאס שפעטער צוצונייען, איז דאס נישט קיין מלאכה. יעצט, די גליון הש"ס צייכנט דא צו, אז ס'איז אסאך פשוט'ער צו זאגן אז דער טעם טאקע פארוואס מען מעג אריינלייגן די ניס אין די שמאטע, איז ווייל אפילו ס'וועט זיך צערייסן, איז עס א דבר שאינו מתכוון, ס'איז נישט קיין פסיק ריישא, מען פסק'נט ווי ר' שמעון, און דערפאר דאס איז דער טעם אז ס'איז מותר. זאגט די משנה ווייטער, ועוד אמר ר' לעזער. וואס טייטש אונז האבן געזעהן, דף לג עמוד א' די משנה, ר' לעזער אומר, נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו, מען האט געזעהן ר' לעזער איז מיקל ביי געוויסע זאכן, איז די משנה דא ברענגט דא נאך קולות פון ר' לעזער, נאר וואס רש"י רעדט אויס אז די גמרא אין עירובין זאגט אז ועוד פאסט נאר ווען עס איז נישט דא קיין הפסק פון די צוויי מימרות, מילא לכאורה איז דאך דא דא א הפסק, ווייל אין די פריערדיגע משנה, די משנה האט דאך אויסגעפירט מיט אלע אנדערע זאכן אינגאנצן אין מוציאין את האור לא מן העצים לא מן האבנים, און ווי פאסט דא א לשון ועוד, זאגט טאקע רש"י אז די משניות דא זענען נישט כסדרן, ס'טייטש די משנה דא ועוד אמר רב לעזער קומט בעצם נאך די פריערדיגע מימרא פון רב לעזער פון די פריערדיגע משנה על כל פנים וואס האט רב לעזער געזאגט אז עומד אדם על המוקצה א מענטש מעג שטיין אויפן מוקצה ס'טייטש אונז האבן שוין געזעהן אמאליגע צייטן פלעגט מען אויסשפרייטן תאנים ענבים אויפן דאך זאל זיך אויסטריקענען און נאך ס'איז געווארן טרוקן האט מען עס געגעסן יעצט דאס האבן מיר אויך געזעהן אז טאמער ווען ס'קומט אריין שבת צו יום טוב זענען די תאנים און די ענבים האלבוועגס גרייט? וואס טייטש ס'דא מענטשן וואס וואלטן שוין אזוי געגעסן? ס'דא מענטשן וואס וואלטן געווארט ס'זאל ווערן אינגאנצן אויסגעטריקנט? איז ביי אזא מצב די איינציגסטע וועג וואס מ'מעג עס עסן איז טאקע טאמער מ'גרייט עס צו. זאגט אויף דעם רבי לעזער טאקע אז א מענטש מעג שטיין דארט ביי די תאנים און די ענבים ערב שבת בשביעית ווען ערב שבת איז שמיטה ס'טייטש אין א שמיטה יאר וואס רש"י רעדט אויס און מ'עט זען אין די גמרא אז אוודאי דער דין נישט געזאגט געווארן דווקא א שמיטה יאר נאר נארמאל ווען א מענטש שפרייט אויס תאנים און ענבים איז עס נאכנישט געמעשר'ט מ'האט נישט אראפגענומען פון דעם תרומות ומעשרות איז מילא סתם אזוי שבת טאר מען דאס נישט עסן נאר דא שמיטה שמיטה סתם אזוי פירות זענען פטור פון תרומות ומעשרות און מילא דאס איז נישט קיין פראבלעם די איינציגסטע פראבלעם דא איז מוקצה און אויף דעם זאגט רבי לעזער אז טאמער א מענטש שטייט פאר שבת ביי די פירות און ער זאגט ואומר מכאן אני אוכל למחר ער זאגט פון דא גיי איך עסן מארגן, דעמאלטס טאקע מעג ער שבת צו יום טוב עסן פון די פירות, וואס איז פשט? פשט אזוי, רבי לעזער איז מיקל דא צוויי קולות, איין קולא זאגט רבי לעזער אז מען דארף גארנישט טוהן בפועל, ס'איז גענוג אז מען זאגט, א מענטש זאגט מכאן אני אוכל למחר, פשט ער האט עס צוגעגרייט ס'איז מער נישט קיין מוקצה ער מעג דאס עסן, די צווייטע קולא איז דא דא אז יש ברירה, וואס טייטש, דער מענטש, לאמיר זאגן ס'ליגט דא הונדערט פירות, מען ווייסט דאך נישט וועלכע ער גייט עסן, ער גייט נישט עסן דאס גאנצע, איז לכאורה וואלט מען אפשר געדארפט זאגן אז ער דארף אנטייטלען פונקט וועלכע פרי ער גייט עסן, פון דעסטוועגן זאגט רבי לעזער מען דארף נישט, ער זאגט מכאן אני אוכל, פון דא האב איך שוין עסן, און טאקע מארגן שבת צו יום טוב ווען ער וועט עסן פון די פירות, איז די פירות וואס ער גייט עסן, עט מען זאגן יש ברירה הוברר הדבר למפרע אז דאס האט ער געמיינט, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך אויף די ביידע נקודות, און זיי זאגן עד שירשום, ויאמר מכאן ועד כאן, ביידע נקודות קודם כל עס דארף זיין שירשום, ער דארף מאכן א סימן, ס'נישט גענוג אז ער זאגט מיט די מויל מכאן אני אוכל, און די צווייטע זאך, זאגן די חכמים עס דארף זיין מכאן ועד כאן, ער דארף אנטייטלען פונקטליך אויף וועלכע פירות ער פלאנט מארגן צו עסן. זאגט דער הייליגע גמרא, תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין מעשרות, איז אזוי, פאר מ'לערנט די משנה, עמיר מקדים זיין א קורצע הקדמה, אונז ווייס מיר אלע, אז פירות דארף מען אראפנעמען פון אים תרומות און מעשרות, און ווי לאנג מ'נעמט נישט אראפ תרומות און מעשרות איז דאס טבל און מ'טאר עס נישט עסן, נאר וואס? ווען ווערט פירות מחויב בתרומות און מעשרות? נאר נאכדעם וואס ס'איז געשען צוויי זאכן, קודם כל, עס דארף זיין ראה פני הבית, מ'דארף עס אריינטראגן אין שטוב, און די צווייטע זאך איז, ס'דארף זיין נגמרה מלאכתו, וואס טייטש? ס'דארף זיין געענדיגט, מען דארף ענדיגן די מלאכה, יעדע פרי האט זיך זיין שיעור ווען דאס איז, אבער ס'מוז זיין נגמרה מלאכתו. פארדעם, פאר ס'איז ראה פני בית, פאר ס'איז נגמרה מלאכתו, איז מן התורה מעג מען עסן פון די פירות וויפיל מען וויל, ס'איז נישט קיין טבל, און ס'איז נישט מחויב בתרומות ומעשרות. נאר וואס? חכמים האבן גע'אסר'ט אז אן אכילת קבע טאר מען פון דעם נישט עסן, נאר אן אכילת עראי. ס'טייטש אפילו טאקע מן התורה מעג מען, מדרבנן טאר מען נישט, איז אזוי, די משנה זאגט דארט אין מעשרות אז תינוקות שטמנו תאנים מערב שבת, תינוקות וואס האבן באהאלטן תאנים ערב שבת כדי דאס צו עסן שבת, ושכחו ולא עשרו, און זיי האבן פארגעסן מען האט נישט געמעשר'ט די תאנים, איז די דין איז, למוצאי שבת לא יאכלו, מוצאי שבת טאר מען מער פון די תאנים נישט עסן, אפילו ס'איז נאכנישט געווען ראה פני הבית, און ממילא אז ס'איז נאכנישט געווען ראה פני הבית, איז לכאורה מעג מען עסן פון דעם אן אכילת עראי, דא אבער זאגן די חכמים און די משנה זאגט אז מען טאר אפילו אכילת עראי אויך נישט עסן פארוואס ווייל א מאכל פון שבת א זאך וואס מען האט מייחד געווען צו עסן שבת, שבת איז די אכילה א חשובער אכילה, ס'איז א אכילה פון קבע, און ממילא זאגן די חכמים אז דאס מען האט מייחד געווען די פירות אויף שבת איז טאר מען מער קיינמאל דאס נישט עסן אפילו אכילת עראי אויך נישט אלא אם כן עשרו, ווילאנג מען נעמט נישט אראפ פון דעם די תרומות און די מעשרות. רש"י לייגט צו, אז די סיבה טאקע וואס שטייט דא תינוקות איז לאו דווקא תינוקות, אוודאי א עלטערע מענטש אויך, די נקודה פון תינוקות איז אז ביי א עלטערע מענטש איז גענוג אז די מענטש טראכט ער גייט עסן שבת, דאס אליין איז שוין קובע. א תינוקות, א קינד, דארף עפעס טון, דארף טון א פעולה, א מעשה דארף מען אויך טון. על כל פנים, אזוי זאגט אונז דא די משנה, ותנן נמי, אין א צווייטע משנה האמיר געזען אויך די מעשרות, אז המעביר תאנים בחצרו לקצות, טאמער איינער האט יא אריינגעטראגן תאנים צו זיך אין פעלד, אבער ס'איז נאך נישט נגמרה מלאכתו, פארוואס? ווייל ער וויל די תאנים זאלן אויסגעטריקנט ווערן, און ממילא, נגמרה מלאכתו וועט נאר זיין נאכדעם וואס ס'איז אינגאנצן אויסגעטריקנט, איז דא, בניו ובני ביתו אוכלין מהן עראי ופטורין, מעג מען עסן פון דעם אן אכילת עראי, ס'איז פטור פון תרומות און מעשרות, פארוואס? ווייל אפילו ס'איז שוין ראה פני הבית, אפילו ס'איז שוין געווען אינעם חצר, פון דעסט וועגן ס'איז נאך נישט נגמרה מלאכתו, און ממילא איז עס נאך נישט נקבע געווארן אויף מעשרות, מעג מען עסן פון דעם אכילת עראי. קומט אויס למעשה, פון די ערשטע משנה זעהן מיר, אז שבת איז קובע אויף מעשרות, אז מ'זאל מער נישט טארן עסן פון דעם אכילת עראי. אין די צווייטע משנה זעהן מיר, אז ראיית פני הבית איז נאר קובע אויף מעשרות, ווען ס'איז נגמרה מלאכתו, נישט ווען ס'איז נישט נגמרה מלאכתו, און ממילא בעא מיניה רבא מר' נחמן פרעגט רבא פון ר' נחמן א אינטערסאנטע איבעיא, שבת מהו שתקבע מוקצה למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו, רש"י זאגט מ'איז נישט גורס בדבר שלא נגמרה מלאכתו, אבער די עיקר נקודה פון די איבעיא פון רבא דא איז אזוי, למעשה אונז האבן מיר געזען ס'דא צוויי זאכן וואס זענען קובע פירות למעשר וואס טייטש דא צוויי זאכן וואס זענען גורם אז מען זאל מער נישט טארן עסן פון א פרי אפילו אכילת עראי אויך נישט, איין זאך ווערט גערופן חצר, די צווייטע זאך ווערט גערופן שבת, איז אזוי, לגבי חצר האבן מיר געזען, חצר דאס איז ראיית פני הבית, חצר האבן מיר געזען, אז טאמער איינער האט פירות וואס איז נגמרה מלאכתו, און ער ברענגט עס אריין אין חצר, איז ברגע וואס ער ברענגט עס אריין אין חצר, איז עס הוקבע למעשר, מען טאר מער נישט עסן פון דעם אכילת עראי אויך נישט. אבער איין תנאי האמיר געזעהן ביי חצר, דאס איז דווקא ווען ס'איז נגמרה מלאכתו, טאמער ס'איז נאכנישט נגמרה מלאכתו, האמיר געזעהן די צווייטע משנה, אז ווען מ'טראגט עס אריין אין חצר, מאכט די חצר גארנישט, מ'מעג נאך אלץ עסן פון דעם אכילת עראי, ס'הייסט חצר פועל'ט נאר ביי פירות וואס איז נגמרה מלאכתו. יעצט, לגבי שבת, האמיר געזעהן די ערשטע משנה, די ערשטע משנה האט זיך גערעדט ביי פיירות שנגמרה מלאכתו ביי תאנים, נישט וואס מען גייט אויסטריקענען, דארט האט מען געזען אז שבת איז קובע ביי פיירות שנגמרה מלאכתו, אז מען טאר מער נישט עסן דעם אכילת עראי. די שאלה פון רבא איז, וואס איז מיט פיירות וואס איז נאכנישט נגמרה מלאכתו, וואס איז הוקצה, דער מענטש וויל עס אוועק לייגן, ער וויל עס אויסטריקענען, ס'איז דאך פאר נגמרה מלאכתו. די שאלה איז צו שבת איז שוין קובע אויף דעם אויכעט. וואס מיינט צו שבת איז קובע? די שאלה איז, לאמיר זאגן א מענטש האט פיירות וואס איז נאכנישט נגמרה מלאכתו, און ער לייגט עס אוועק צו עסן אויף שבת, שאלה איז וואס יעצט די די מוצאי שבת? צו מוצאי שבת וועט מען מעגן עסן פון דעם אכילת עראי צו נישט? און די זעלבע זאך זאגט רש"י, לאמיר זאגן איינער האט נישט אוועקגעלייגט פון די פירות אויף שבת, נאר סתם אזוי שבת וועקט ער זיך אויף און וויל עסן פון די פירות, איז די שאלה איז צו מען דארף עס מעשר'ן צו נישט, צו די שבת איז קובע א פרי וואס איז נישט נגמרה מלאכתו צו נישט, און רבא איז מבאר, מי אמרינן, כיוון דכתיב וקראת לשבת עונג, קבעה, היות וואס ביי שבת שטייט וקראת שבת עונג, עונג איז טייטש א חשיבות, יעדע מאכל וואס מען עסט שבת, האט א חשיבות, הייסט אן אכילת קבע, און במילא איז קבעה ואפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו, איז אפילו א דבר שלא נגמרה מלאכתו וואס א חצר האבן מיר געזען איז נישט קובע ביי דעם, איז שבת עט יא קובע זיין, שבת עט גורם זיין מ'זאל נישט קענען עסן פון דעם אפילו אכילת עראי אויך נישט, או דילמא אדער אפשר ניין, בדבר שנגמרה מלאכתו, קבעה, בדבר שלא נגמרה מלאכתו לא קבעה. אמר ליה, ענפערט ר' נחמן צו רבא, שבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו, שבת איז קובע ביי ביידע, און במילא עט אויסקומען, אז טאקע טאמער איינער האט פירות שלא נגמרה מלאכתו, פירות וואס ער וויל נאך אויסטרוקענען, איז טאמער ער האט עס מייחד געווען אויף שבת, עט ער מער נישט טארן אפילו מוצאי שבת עסן פון דעם אכילת עראי, טאמער ער האט עס נישט מייחד געווען אויף שבת, איז מוצאי שבת וועט ער מעגן עסן פון דעם אכילת עראי אבער שבת אליין עט ער נישט טארן עסן פון דעם טאמער עט עס נישט מעשר'ן, אמר ליה, פרעגט רבא צו ר' נחמן רבא האט פארשטאנען אז ר' נחמן האט אזוי געזאגט מסברא, זאגט ער, ואימא שבת דומיא דחצר, ווער זאגט אפשר שבת איז חצר גלייך, מה חצר אינה קובעת, אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, אף שבת לא תקבע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. אמר ליה, ענפערט ר' נחמן ניין, לימוד ערוך הוא בידינו, וואס טייטש אונז האבן מיר א קבלה אזוי פון אונזער רעבעס, שהשבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אונז האבן מיר אזוי במסורה, איך האב עס נישט געזאגט מסברה, און דערפאר זאג איך טאקע אז שבת איז הארבער פון חצר. מארגן וועט מען זען המשך הסוגיא.